היינט איז מאנטאג, ס'איז געווען א קאורט קעיס, א הירינג, און איך וויל איבערגעבן פארן עולם וואס ס'איז געווען. כ'וועל עס מאכן זייער בקיצור. קודם האט זיך אויפגעשטעלט ר' משה מנחם'ס אה, ר' משה מנחם, דעם רשע משה מנחם'ס איידעם האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געלייקנט די גאנצע זאך. ער זאגט זיין שווער האט אינגאנצן נישט געהאט קיין אפיס ביז די יער טו טאוזענד ענד פאר, און ס'איז אוודאי אויך נישט געווען קיין טיש דארט. ס'הייסט ער פלעגט לערנען אויף ספרים פלעגט ער לערנען האלטן דעם ספר.

זאגט מען האט הערשט געקויפט פאר צען יאר צוריק א טיש, דאכט מען האט יא דא א טיש, און זיי האבן ערגעץ פון א קאמפעני ווי זיי האבן עס געקויפט, און זיי האבן געוואלט באקומען די ביל, אבער זיי זאגן נאך צען יאר סעיוון זיי שוין נישט קיין אינפארמעישן, סא זייער גוט, כ'מאך דיך פירען פון זיך. יעצט מען זעהט מתוך שבחו בא לידי גנותו אדער פארקערט מתוך גנותו בא לידי שבחו, יעדער מענטש האט א צובראכענע כלי, און ער האט עס שוין נאך די ווארענטי גייט ער צו א אידישן מענטש וואס ער האנדלט מיט די זאך, נישט יעדער מענטש אבער אסאך מענטשן, און זיי בעטן א פרישע ביל. שטעל דיר פאר, אין גאנץ סקווער נישט געווען איינער זאל דיר געבן א ביל? אין גאנץ סקווער האסט נישט געקענט בעטן א ביל א פינף יאר צוריק? ס'איז אנבעליוועבל, סאו כלל ישראל איז נישט אזוי שלעכט, איך זעה אז סקווער איז נישט אזוי באגייסטערט מיט די גאנצע פרשה. נאכדעם האט זיך אויפגעשטעלט איינס פון ר' משה מנחם'ס טעכטער און זי האט אנגעהויבן צו פארציילן אז. קודם כל לייבי איז געווען זייער א ווילד יונגעל און ער פלעג קומען צו איר אינדערהיים ער האט איינמאל האט ער איר שיער צובראכן א פינגער פרעגט דער פראסעקיוטער איך פארשטיי נישט איך האב געמיינט אז אין סקווער גייט מען אויף איין זייט מענער אויף איין זייט פרויען וויאזוי האט עטס ענק געקענט שפילן אינאיינעם האט זי געזאגט ווען מ'איז יונג מעג מען פרעגט ער ווי אלט הייסט מ'איז יונג זאגט זי ביז צוועלף יאר הי הי הי דאס איז אזוי גוט געלונגען דאס קוק הער. נחמיה וועבערמאן האט געטענה'ט אז איסור יחוד איז נישט מן התורה, ער האט געמאכט חוזק פון באשעפער, א כופר בעיקר, א מענטש וואס זאגט איין זאך פון די תורה ס'איז נישט אין די תורה איז א כופר בעיקר. בקיצור, ער, זי טענה'ט אז זי ווייסט פון איר טאטן מסתמא, מבית אביה, משה מנחם'ס טאכטער, אז ביז צוועלף מעג מען זיך שפילן אינאיינעם. נו, איז לאמיר גיין צו שטאט, סאו פארוואס האט נחמיה געדארפט זאגן אז איסור יחוד איז אינגאנצן נישט מן התורה, ער האט געקענט זאגן ס'איז יא מן התורה נאר ס'הייבט זיך ערשט אן ביי די צוועלף אין סקווער איז ביז צוועלף. יעצט איז אזוי, ס'דא דער טייטלבוים, נחמיה טייטלבוים, דער וואס איז אנטלאפן, ער שרייט אז ביי די זיבעצן מעג מען זיך שוין יא שפילן מיט א בחור, סאו ווען האט די תורה גע'אסר'ט און ווען האט די תורה מתיר? איך האב געזאגט א גאנצע אריכות ווען מ'טאר נישט און איסור יחוד איז אסור און טאטשן א נדה איז אסור, פון ווען ביז ווען? ס'הייסט אזוי. דער ברוך מרדכי האט געטענה'ט אז דער בחור איז אריינגעקומען ביי די זעכצן, און ביי די זעכצן איז ער געקומען פון קאטשקעווער ישיבה צו כאפן אפאר טאלער און אביסל זנות מיט אים, ער איז שוין געווען זעכצן. איז לאמיר עס צו צולייגן, ברוך מרדכי טענה'ט ביי די זעכצן איז שוין אלעס מותר, און נחמיה זאגט ביי די צוועלף איז אינגאנצן נישט אסור מן התורה גארנישט, און משה מנחם טויבענפעלד זאגט אז ביז צוועלף מעג מען זיך נאך שפילן מיט א מיידל. יעצט פארשטיי איך פארוואס אין סקווער איז דא אזויפיל בעולת בעל יונגע מיידלעך פון צוועלף יאר. איך האב גערעדט אמאל מיט א דאקטער האט ער מיר געזאגט מען האט אריינגעברענגט א מיידל פון סקווער האט ער געזאגט ער האט געהייסן מאכן אבארשען האט מען געזאגט נאו וועי מען טאר נישט רציחה זאגט מען דאס מיידל איז סתם געפאלן שוין עטליכע מאל און איך בין דער דאקטער און איך טוה וואס איך דארף און אן אנדערער האט מיר פארציילט אז ער האט געהאט א טאכטער אין סקווער און די בחור'לעך האבן זיך געשפילט מיט איר און זי איז פארשוואנגערט געוארן און דער רבי האט געהייסן מען זאל פארן אויף די שווייץ עס אדאפטירן, קיינמאל זאל מען קיינמאל נישט וויסן. דאס איז דאך דער סקווערער רשעות. סקווערער רשעות ארבעט אזוי. מען מעג ארייננעמען מאנגאליען קינדער פאר געלט צו האלטן יענעמס קינד, אבער טאמער איינער האט א מאנגאליען קינד אין סקווער טאר מען אים נישט האלטן דארט. פארוואס? ווייל דא איז א הייליג שטעטל, דא איז נישטא קיין קראנקע, די קראנקע קומען פון אויסלאנד. וועלכע שוואנצאנות מיט רשעות אינאיינעם. אז דער אייבישטער וועט נישט אונטערברענגען סקווער אזוי ווי ער האט אונטערגעברענגט סדום מיט עמורה, דער אייבישטער וועט כביכול מוזן איבערבעטן סדום מיט עמורה, ווייל די סקווערער זענען גרעסערע רשעים, פארוואס? ווייל זיי האבן שוין א תורה, סדום ועמורה האט נישט געהאט קיין תורה. עניוועי, בקיצור, ס'האט זיך אנגעהויבן דארטן לעבעדיג, ווען מען מעג יא גיין אויף די זייט פון די פרויען און ווען נישט, פון ווען מען מעג טשעפען פרויען פון ווען מען טאר נישט טשעפען פרויען, ס'איז א דזשאוק דא וואס דא גייט פאר. יעצט, זי האט געמיינט אז זי וועט זאגן אז ער האט איר שיעור אפגעבראכן א פינגער איז ער דאך א ווילדע חיה איז ער א משוגענער. למעשה האט מען געפרעגט, איך פארשטיי נישט, משה מנחם טויבענפעלד שרייט ער קען בכלל נישט דעם בחור, וויאזוי איז דאס אז ער האט זיין טאכטער אמאל שיעור אפגעבראכן א פינגער און משה מנחם איז געקומען ראטעווען? ס'איז גוט, איך וויל ער זאל זיך ארויפשטעלן נאך די נעקסטע פיר וואכן. עדות, ס'וועט זיין לעבעדיג. זיי האבן ווידער נאכגעשריגן פאר דעם מענטש וואס ער גייט כסדר אראפ, זיי האבן אים נאכגעשריגן, זעהט אויס זענען גוט צעפייערט יעצט, זיי זעהען שוין אז ס'טויג נישט. סא, יעצט דינסטאג גייט נישט זיין קיין קאורט ווייל די דזשאדזש האט עפעס נאך א קעיס וואס ער מוז ענדיגן, און מיטוואך וועלן מיר צוריק גיין ווייטער, מיטוואך, ווער ווייסט ווי לאנג ס'וועט דויערן, ס'קען דויערן מיטוואך, דאנערשטאג, פרייטאג, ס'קומט יעצט תשעה באב. ווער ווייסט ווי לאנג דאס גייט דויערן. עניוועי, די אלע זאכן סאונדן זייער משוגע אבער עס איז נישט גוט אין די קאורט אוו לאו. למשל, ס'איז דא דער חזקאל תשעה באב, חזקאל טייטלבוים, ער איז דער אליהו מלאך הברית. פארשטייסט? ער מל'עט און דער פאפא רב האט הערפיס. בקיצור, ער שרייט ער האט גענומען א מעדעצין וואס די מעדעצין מאכט א קישוי אבר. אבער עס מאכט דאך נישט זאלסט ארויפשפרינגען אויף א שוועגער.

אז די מעדעצין האט אים גאר קראנק געמאכט, דו ווייסט חזקאל? דו זאלסט סוען פייזער, דו קענסט קאלעקטן דא הונדערט מיליאן דאלער, און דיין שוועגערין נאכהער, דאס איז ביג מאני איז אינוואלווד אויב ס'האט דיך אזוי קראנק געמאכט, ספעשעלי אז מ'האט דיר נישט געזאגט וואס ס'טוט, איז אנבעליוועבל. פרעגט מיך איינער ווי קען זיין ס'איז אמת וויאזוי לאזט מען די שוועגערין ווייטער וואוינען מיט איר מאן, זאג איך הער אויס ס'איז געווען א מעשה אמאל דער סקולענער,

שפעטער ווען א פרוי איז געגאנגען צום דיסטריקט אטוירני, איך האב געזעהן די פייל, ס'האט געוויינט, האט מען איר געסטראשעט, די סקולענער רבי האט איר געלאזט רופן און געזאגט זאלסט חלילה נישט גיין ווייטער, ווען נישט ביסטו אסור לבעלה, די קינדער האבן זיין ממזרים, זי האט געזאגט זאלסט דאס נישט טון, באהאלט עס און מאך א שווייג, ס'איז א נייער וועג, איר געדענקט אמאל איז געווען גרויסע ספרי תורות ביי אונז אין בית מדרש ווי איך דאווען, קען כמעט קיינער נישט גיין. הגבה, ס'איז נאר דא צוויי וואס זיי קענען גיין הגבה, ווייל זיי זענען בעלי כח, זיי קענען אויפהייבן א ספר תורה אפילו ס'איז שווער אויף איין זייט שווער אויף די צווייטע זייט ס'ווענדט זיך וועלכע פרשה מ'האלט, כמעט קיינער קען נישט גיין, איז למעשה היינט די אלע רעבעס האבן קליינע ספרי תורה, זיי שרינקען עס, לויט זייער באדערפעניש שרינקען זיי עס. דער זאגט איסר יחוד הייבט זיך אן ביי די פינף ס'לאזט זיך אויס ביי די זעקס דעם הייבט זיך עס אן ביי די ניין דעם גייט עס ביז צוועלף דער צוברעכט פינגערס פאר מיידלעך לייטס און וואס איר זענט יעצט נחמיה האלט אז ס'איז נאר א דרבנן דו ווייסט פארוואס דו האסט באקומען אזויפיל תפיסה דאס האט דיר דער אייבישטער געגעבן ווייל דו טשעפעסט מיט תורת משה דו אויכעט. משה מנחם טויבנפעלד דו טשעפעסט מיט תורת משה און דו וועסט באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם א ביטערע שרעקליכע פרייז וועסטו באצאלן פאר דעם. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז מיר נתברר געווארן נאך א זאך וואס כ'הייב מיך אן זיך צו בארואיגן, דער אלטער מאסקאוויטש, דער דיין אין נייטרא, גאנגען האט אונטער געשריבן אויף מיר, דער מענטש האט מיך בכלל נישט געזעהן אין לעבן, ער קען מיך נישט, וואס גייסטו אונטער שרייבן? וואס איז געווען דער גרויסער ראש? רוף יענעם אראפ, פרעג אים, כ'האב געמיינט ער איז אן ערנסטער מענטש, זאגט מיר איינער לאמיר דיר זאגן, די טייטלבוים ברידערס, די אלע, די אלע טייטלבוימס, אנגעהויבן פון חזקל, האסט דאך יעצט געהערט א פרשה, נאכדעם דער ברודער דער דיין ביי ר' אהרן, דער האט דאך געהאט זיין פרשה, און נאכדעם איז דא נאך א ברודער א טייטלבוים וואס ער איז גאר אן איידעם ביי דעם נייטרא דיין מאשקאוויטש, זאגט מיר איינער איך בין א נייטראער, זאגט ער מיר יענער דו ווייסט וואס דארט האט זיך אפגעטון מיט שלום בית מיט אלעם, ס'איז געווען דריי חזירים וואס זענען געווען דרייען אריין דלא מן המספר שמונה עשר, פיליפ שלמה מיכאל מאיר מיט. טייטלבוים נאך אן איידעם פון פונעם דיין פון נייטרא. זאגט ער דו האסט א פראבלעם פארוואס זיי האבן דיר אונטערגעשריבן איך וויל דיר עפעס זאגן דו וועסט נעמען און דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי האבן דיך נישט געהארגעט ווייל לויט וואס פאר חזירים זיי זענען געווען און וואס זיי זענען און וואס זיי האבן געוויסט טאמער דו וועסט רעדן וואס עס וועט ארויסקומען זענען זיי געווען עלול דיך צו הארגענען. אויף טויט, מאכן דיר ד, און מאכן דערפון נאך גאר א מת מצוה אז מ'האט עס געמוזט טון, ס'איז נאך גאר א ובערת הרע מקרבך, ס'איז ממש א רשעות וואס דו איז געשען די גאנצע צייט. און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, זייער וויכטיג איר זאלט וויסן, זייער אסאך מענטשן האבן מיט מיר מיטגעהאלטן אז זיי האבן געוואלט ווי מ'זאגט, טרייען צו ראטעווען די קאמיוניטי. דוב הייקינד דער מנוול האט אפגע'גנב'עט א אנדערטהאלב מיליאן דאלער צו קלאוס טו איט, נאכדעם איז געווען שעלדאן סילווער, איך האב שעלדאן סילווער'ן באגראבן, איך האב געשריגן איך וויל וויסן ווי די פיר מיליאן דאלער איז, האט מען אים אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, היינט האט מען אים אינוועסטיגעיטעד, ער האט אן איידעם וואס מ'האט אים אינוועסטיגעיטעד וואס ער האט גע'גנב'עט מיליאנס אוו דאלערס מיט די פאנצי סקים, מ'האט אים איינגעזעצט, ער האט מודה געווען, און איך האלט נאך אינמיטן, און איך וויל ענק פארציילן א זאך, די גאווערמענט פון אמעריקע איז זייער א וואוילע גאווערמענט, מען זאגט צו זיי געבן געלט, געלט איז נישט קיין פראבלעם, מען ספענדט וויפיל ס'לאזט זיך, עניוועי, למעשה אונז פייט מען אז מען זאל געבן העלפ פאר די בחורים מיט די מיידלעך וואס מען האט מאלעסטעד, זיי קומען דאך אלע צו מיר און צו אנדערע, עס איז דא דריי גרויסע ארגענעזעישאנס וואס איך בין געוואויר געווארן, איך נעם זיבעצן דיסקלעימערס. תורה מסורה האט זיך אויך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן, צבי גלאק האט זיך אויך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן, און די אגודת ישראל האט זיך אויך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן. זיי האבן אויך געלאפן צו די גאווערמענט נעמען געלט, אז זיי זענען דאך נענטער ווי איך צו נעמען געלט. איך קען נאר מעורר זיין ס'איז דא א פראבלעם, נאר מ'דארף האבן אפיסעס מ'זאל דאס פירן, און איך בין נישט צו דעם געמאכט. איך האב געזען צבי גלאק, ער ארבעט און ער טוט, און ער האט מיר געזאגט ער עפנט אזא מין ארגענעזעישן, אזא מין ארגענעזעישן. איז אלעס געווען צו גנב'נען געלט. זיי האבן אפגעגנב'ט הער איך מיליאנס ענד מיליאנס אוו דאלערס. ווייל די גאווערמענט געט וואס אונז האמער געשריבן א פראגרעם א בחור גייט אין מקווה מ'האט אים אריינגעשטופט און נאכער ווערט ער א געי ווערט ער הייבט ער אן שוין זיך צו שפילן מ'האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'שפילט זיך מיטן אבר עניוועי איז וואס געשעהט האט די גאווערמענט געזאגט זיי גייען געבן צוויי מאל א וואך טערעפי אויף א משך פון דריי יאר אנצוהייבן נאכדעם ווען מ'וועט זעהן אז מ'ברויך ווייטער וועט מען אים געבן ווייטער דאס איז די גרעסטע מלכות של חסד וואס איז נאך געווען קומען אפאר שקצים תורה מסורה אגודה צבי גלאק און זיי פירן דעם אפיס, דו האסט באקומען מיליאנער דאלער מען פירט דעם אפיס, שיק איך מענטשן זאלן גיין ווייל איך ווייס דאך ווי צו שיקן. גייט מען צו איינעם שיקט ער צום צווייטן, צום דער צווייטער שיקט צום דריטן, יעדער סייפנט אפ דאס געלט, און דער סוף גייט זיין דאס וועט אויסזען פונקט אזוי ווי עטס געדענקט ס'איז געווען די נוירסינג האום סקענדל, עטס געדענקט דעם סקאנדאל? ס'איז געווען איינער שטיין מיט שטיינגוט, מען האט אלע אידישע נוירסינג האומס. איינגעזעצט און צוגענומען אלעס וואס זיי האבן גע'גנב'עט, און דא גייט זיין די זעלבע זאך. זיי מיינען אז איך ווייס נישט וואס ס'גייט פאר אין די זעלבע אפיסעס ווי זיי גייען גיי איך דאך אויך. איך נעם נאר נישט קיין געלט ווייל איך בעסיקלי איך וויל נישט זיין אינוואלווד אן א דעילי בעיסיס. אבער איך זעה וויאזוי די טשעקס גייען ארויס, און נאכדעם וועט מען אפשטעלן יעדן איינעם, וויפיל מענטשן האסטו אויפגענומען, וואס איז געווען די קאמפלעינטס, מ'וועט עס נאכגיין, זארגטס ענק נישט. ס'אזא רשעות וואס. מען טוט ביי כלל ישראל כ'פארשטיי דו גנב'עסט אפ ביי א גרויסן עושר, אבער אל תגזול דל כי דל הוא, דו רעדסט פון צובראכענע נשמות, איך ווייס עטליכע נשמות קינדערלעך וואס כ'האב געשיקט, מ'האט זיי געשיקט פון רעכל צו מעכל, פון זרח צו ברך, און קיינער האט נישט קיין פאנדס, יעדער קען באשטיין דער אנדערער זאל עס הענדלען, ס'איז אזא רשעות דאס, און יעצט הייב איך אן צו פארשטיין די גאנצע זאך, יעדער האט זיך צוגעשטעלט צו מיין וואגן, ווער? נישט די רבנים, די רבנים האבן געמאכט געלט אונטערן טיש, אזעלכע דוב הייקינדלעך און אזעלכע שעלדן סילווערלעך, די זענען נאנט אין אלבעני, זיי כאפן און גנב'ענען די געלט, און זיי מיינען ס'וועט נישט ארויסקומען, ס'גייט אלעס ארויסקומען, איך האב ענק געזאגט, דוב הייקינד דארף נאך גרויס רחמים, כאטשיג מ'האט די מוללענד קאמישאן צושטערט, ער דארף גרויס רחמים, ווייל די קאמישאנס וואס האנדלען סעקשועל אביוז האבן גארנישט צוטון מיטן גאווערנער, און מ'גייט אים נאך פרעגן וואס איז געשען מיט דעם געלט, ווער איז דער משה בעק פאר וועם ער האט געגעבן. און אַכט אָדער נײַן הונדערט טױזנט דאָלאַר, װעם האָט מען געהײלט מיט דעם? און מ'איז געזעסן אין האָטעלס פּסח יעדער אײנער פֿאַר פֿופֿציק זעכציק טױזנט דאָלאַר, און מ'האָט געזאָגט מ'האָט גערעדט װיאַזױ מ'גײט העלפֿן קינדער, איטס אַ איטס אַ דזשאָוק װאָטס גאָאינג אָן, װײַל װאָס? עטס װילטס מאַכן געלט אױף די קינדערס בלוט און אױף די עלטערן פֿון די קינדער? די עלטערן פֿון די קינדער דאַרף מען אױך העלפֿן. סאָ אונז װערמיר יעצט געװאױר צוביסלעך. ענד דאָנט לעט מײַ סטוּפּיד לוּקס פֿוּל יוּ, אײַם נאַט עז סטוּפּיד עז אײַ לוּק טוּ בּי, עניװעי, סאָ דאָס איז װאָס דאָ גײט פֿאָר. ס'איז דא די די אלע חברה וואס זיי האבן באקומען גרויס געלט און זיי געבן עס נישט ארויס פאר קיינעם. צבי גלאק האט זיך אמאל אויפגעטון די זון איך וועל ברענגען גרויס געלט און מ'וועט היילן די אלע. איך זעה נישט אז דו זאלסט האבן געברענגט דאס גרויסע געלט פארן עולם. ווי דו וואס דו האסט געטון מיט דעם געלט ווייס איך נישט. באט דיס איז גאנע העפ טו סטאפ. וואטש ענד סי דיס איז גאנע סטאפ. עניוועי. דאס איז געווען וואס איז געווען אין קאורט. און איך לייג יעדעס מאל צו אביסל וויכטיגע זאכן. און מארגן דינסטאג וועט מער שוין נישט זיין קיין קאורט. די שופט דארף מברר זיין פונקטליך. פון ווען ס'הייבט זיך אן יחוד, פון ווען מ'טאר נישט טאטשן מיידלעך, פון ווען מ'מעג זיי אראפברעכן א פינגער, שיעור, און א מזל האט געזאגט שיעור, ווייל ווען נישט וואלט מען געזאגט ברענג א רעסיט, און דו האסט זיך געוואלט ברענגען א רעסיט פון א קאמפעני, קען זיין זיי פארקויפן אינגאנצן נישט קיין טישן, אבער ברוך השם אז קיינער האט נישט געגעבן קיין רעסיט. עפטער אלל איך געב אסאך קרעדיט פאר סקווער, איך האלט זיי זענען דארטן געפאנגען, זיי זענען גארנישט קיין שוואכערע פריזנערס ווי נחמיה איז ביי זיך דארטן א פריזנער, זייערע קינדער זענען פריי און הפקר, דאס ביסל וואס איז היינט דא ארדענונג איז אויך נאר ווייל איך האב עס ברוך השם ערלעדיגט, איך מיין יעדער ווייסט עס אין סקווער, כאטש זיי זענען ברוגז, קען זיין ווי ברוגז דו ווילסט, איך בין ברוגז אויף דיין רבי'ן מיט די גאנצע רעזשים אויך, אבער די פאקט איז אז מ'האט ארויסגעווארפן פיר מלמדים ווען איך האב פארלאנגט, און עטס ווייסט זייערע נעמען, בוקסבוים און דער שמס דארטן, אייזנבאך.

עניוועי, כ'האב געוואלט נאך צולייגן אפאר קלייניקייטן, נישט קיין גרויסע זאכן, אז לעיזער בערלאנד, ס'איז שוין דא וואס זיי האבן אים געזעהן ביי העלבראנץ דארט אין סאוט אמעריקע ווי ער איז אנטלאפן, ווייל ער קען דאך נישט זיצן רואיג, ער האט שוין ארויסגעגעבן טעיפס פון דארטן, אזוי ווי אסאמא בין לאדין, נעבעך א צופידלטע בהמה, עניוועי, למעשה איז ער מחלל שם שמים, ער האט געטאטשט, קום אהיים, זאג כ'האב געטאטשט. אה קען זיין אז ער האט אויכעט געטאטשט נאר צו ס'איז ניין יאר צו זיבעצן יאר איך ווייס קען זיין ער האט אויך א נייע תורה שטייט נישט תורה חדשה מאתי תצא ווייס נישט וואס דא גייט פאר למעשה איז אנטלאפען מיכל לשם שמים און ער האט זיין בעסט תלמיד די גרעסטע תלמידים, געווען אמאל א פיילאט אין די ארמי זעהר א געלונגענער מענטש ער איז דער וואס האט געמאכט דעם ספר בגן האמונה נאך אפאר אזאלכע ספרים ס'איז איבערגעטייטשט מיליאנער קאפיס אויף ענגליש און אויף אסאך אנדערע שפראכן אין די וועלט. ער הייסט ר' שלום ארוש. געווען אין ארץ ישראל מיט דער צוויי יאר צו דריי יאר צוריק בין איך אריין דארטן צו אים אין מוסד, כ'בין געגאנגען מיט א מענטש וואס ער אינטרעדוסט דעם זוהר איבעראל, ער הייסט ר' גראס ר' שלום יהודה גראס דער שוחט א יודע וואס האט נישט געלאזט מ'זאל מטמא זיין גאנץ אמעריקע מיט טרייפע פלייש עניוועי איז האב איך דארט געטראפן זיין דיין, ער האט א שיינע קהילה מיט א דיין, איך האב עם פארציילט וואס ס'גייט פאר, דער מענטש איז אזוי ארויס פון התפעלות, ער האט נישט געגלייבט, איך האב מסביר געווען פארוואס איך בין אין חרם, איך האב עם אלעס מסביר געווען, ווייל די תשעה באב'לעך, די טייטלבוימ'לעך ווילן מאכן א לעבן, האט מען מיך געלייגט אין חרם, עניוועי, ס'נישט וויכטיג, למעשה, שלום ארוש האט געזאגט אז איך גיי אויפהערן צו נעמען פרויען, טאר נישט אויפנעמען פרויען. ער זאגט אז א תלמיד חכם האט א גרעסערן יצר הרע ווי א נארמאלער מענטש, און ער איז מיט דעם הונדערט פראצענט גערעכט. תלמיד חכם דארף זיך מער וואטשן, און נישט נאר דאס, ס'קומען צובראכענע פרויען, שטאט זיי זאלן גיין צו א סייקייטריסט קומען זיי צו הרב ארוש, מארגן גייען זיי זאגן ער האט זיי געטאטשט, נישט אז לעזער האט נישט געטאטשט, איך זאג נאר סתם, יו העוו טו בי ווערי קערפול. כ'האב געזעהן א ווידיאו די וואך מוצאי שבת האט. די ליבאוויטשער מענטשן האבן געוויזן עפעס א ווידיא, איך דאווען דארט אין חבד, זיי וויזן א ווידיא פון רבי'ן, וואס א איד האט נישט געהאט פרנסה, איז ער געגאנגען צום רבי'ן, ער האט געשריבן א בריוו אז ער ארבעט מיט פורס שוין צוואנציג יאר, און די פרייזן האלטן אין איין פאלן. שרייבט אים די ליבאוויטשער רבי צוריק א בריוו, זאלסט פארן אויף סקאטלאנד צו פארקויפן. ער איז אנגעקומען אויף סקאטלאנד, ער האט אין איין טאג פארקויפט דעם גאנצן טראק לאוד וואס ער האט געברענגט, און זיין טאטע האט אים יעדן אינדערפרי געשיקט אן אווערנייט פעקעדזש און אלעס איז אוועק, אלעס האט מען פארקויפט, ווייל דער צדיק וואס ער קען דיר ענטפערן וואס דיין שורש נשמה איז, צו דעם צדיק דארפט איר נישט פארן, דער איד איז קיינמאל אין אמעריקע נישט געווען, ער האט געשריבן א לעטער און דער רבי האט געענטפערט אלע זיינע בריוון, און פאר דער רבי איז אוועק האט ער געזאגט אזוי, וואס דארפט עטס האבן? טוט עטס האבן א פראבלעם מיט רפואה? גייט צו צוויי דאקטוירים. האבן א פראבלעם מיט בוקקיפינג גייט צו אן אקאונטענט, עטס האבן א פראבלעם מיט שידוכים מ'מוז גוט נאכפרעגן און מ'מוז זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, די איינציגע פראבלעם וואס עטס קענטס האבן איז עבודת השם, און די זעלבע האט דער בעל התניא אויך געזאגט, בעל תניא איז דא א בריוו אז קיינער זאל נישט קומען צו פארן אויף לעבאוויטש, מען ברענגט אוועק טעג און וואכן פארן און קומען, ס'איז גארנישט, מען זאל קוקן אריין אין ספר התניא און דארט טרעפן דעם גאנצן דרך אין עבודת השם, און די אלע זאכן האט מען אונז זייער שלעכט אויסגעלערנט, מען גייט צו רב ארוש, די פרוי דארף א גוטן דאקטער מיט גוטע נערוון פילן, גייט זי צו רב ארוש, צו רב צ, צו א רב דארף גיין חזקאל טייטלבוים, און זאגן פארן רב ליסען כ'האב מאנס געווען א שוועגערין און כ'ווייס נישט וואס צו טון יעצט, זי איז אסור על בעלה, העט ער געבן א היתר אז מ'האט געזאגט פארן רב, פאר די בית דין האט מען געזאגט אז דאס מאכט א קישוי אבר, און וועגן דעם האט ער געמוזט שפרינגען אויף איר? קאמאן סטאפ די גארביטש! ס'נאך אלץ דזשאוקס, סאו עניוועי כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז רב ארוש האט געזאגט. נישט דא אזא מין זאך. נישט דא מער אזא מין זאך. ער גייט נישט אויפנעמען מער פרויען. זעסט, ר' מאטל איז פון די קלוגסטע, ער האט קיינמאל נישט אויפגענומען פרויען. ער איז זייער א קלוגער מענטש געווען, און געוואוסט העט זיך אריינשטעקן מיט אסאך פראבלעמען. חוץ כלות נעמט ער יא אויף, ווייל ס'איז געווען דער הגמון ביי די נס פון חנוכה, ער האט אויך געוואלט בועל זיין יעדע מיידל וואס זי גייט חתונה האבן. סאו, דאס איז אים נאך געבליבן אין פאנטאזיע, אז יעדעס מיידל וואס זי גייט חתונה האבן מוז ער אויפנעמען. כ'ווייס נישט פארוואס באט דאס איז דאס משוגעת. ס'איז געווען א משוגעת אין בני ברק וואס איינער איז געקומען א טאג נאך די חתונה יעדעס ווייב לערנען וואס זי האט נאכנישט געלערנט און מ'האט אים אריינגעזעצט א וויזשניצער מ'האט אים אריינגעזעצט אויף פינף און צוואנציג יאר. אסאך מענטשן האבן אסאך פאנטאזיעס, פענטעסיס הייסט עס. עניוועי, סאו כ'געב קרעדיט פאר ר' מאטעלע מיט אלע זיינע משוגעת מיט זיין רשעות מיט אלע קאראפשענס, ער האט קיינמאל נישט אויפגענומען קיין פרויען. האסט א פראבלעם גיי צו א דאקטער. האסט א שלום בית פראבלעם גיי צו שלום בית עסקנים. גיי צו סייקאלעדזשיסט. און אפילו די טיטשערס טאר נישט זיין קיין פרויען, ס'איז יעצט ארויסגעקומען א מורא'דיגע ריפארט אז איינער פון די הויפט פון די ארטאדאקסישע ווימענס סעמינארס אין ארץ ישראל האט אריינגעטריקט הונדערט פרויען צו האבן סעקס מיט זיי. ס'איז מורא'דיג, ס'איז ס'איז נישט ס'לא יאומן כי יסופר, איך פארשטיי בכלל נישט פארוואס גייט נישט, איך זאג דאך דאס שוין יארן, פארוואס גייט נישט א פרוי צו א פרוי און א מאן צו א מאן?

און דאס איז דו האסט א פראבלעם? אויף דעם רייט ער אויף דיר? ווען נישט קען ער דאך נישט רייטן אויף דיר. עניוועי, יעצט איז דא נאך א גרויסע נייעס אריינגעקומען אז ראביי שמואל אליהו, דאס איז דער הויפט רב אין ארץ ישראל, דער רב הראשי, האט צוועלף יאר צוריק שוין געוואוסט פון די גאנצע פרשה אז, שלמה אבינר, און מ'איז אים געקומען זאגן מען האט עס דערציילט פאר איבער הונדערט און צוואנציג רבנים אז ער טאטשט פרויען און ער וואוינט מיט פרויען, און די רב הראשי שמואל אליהו האט געמאכט זיכער אז ס'וועט נישט ארויסקומען, און ער האט נאך געשריגן אויף די פרויען עטץ חזירים אזאנס צו רעדן סעקשועל מאלעסטינג ביי אזא חשוב'ן רב. עטץ זענט אלע קראנק אין קאפ. יעצט קומט עס ארויס, זעלבע גייט זיין מיט סאטמאר אויכעט, די אלע בחורים מיט אינגעלייט וואס זענען געקומען געוואלט קומען פאראויס מיט די מיידלעך, ס'האט ארום געשטופט, לסוף גייט אלעס ארויסקומען. עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט וועגן דעם רב ר' עזרא שיינבערג, ער איז שוין ווידער אין די נייעס אז ער איז אין תפיסה, למעשה האט ער געסטראשעט אז ער האט אזאלעכע ספרדישע קללות אז טאמער די פריזען גארדס לאזען אים נישט ארויס העט ער זיי פארשעלטן, הא הא הא. יוי זענען זיי קוקו אין קאפ. אבער דאס איז נאכנישט אזוי געפערליך, ס'איז דא ארגערס. מ'איז יעצט אויך דערגאנגען אז אויסער דעם וואס ער האט געפירט א ישיבה און ער האט געגעבן טערעפי מיט שמערעפי מיט אלעם, האט ער נאך געהאט א בית דין אויך, און דער בית דין האט געגעבן הכשרים אויף פלייש מיט אויף אלעם. דער בית דין האט געהייסן אורות אליהו, בפיקוח הרב עזרא שיינבערג, ובהשגחת הרב שמעון וואקנין. שליטא, און דאס איז על שם מורי ורבי הרב הגאון ר' מרדכי אליהו, ממילא איז דאך אלעס כשר ווייל מרדכי אליהו קומט פון יענע וועלט און ער געבט א הכשר דערויף, איר הערט וואס דא טוט זיך? מען דערגייט נאך און נאך און נאך שמוץ אויף אים. יעצט דער ראש ישיבה מתתיהו סאלאמאן ימח שמו וזכרו, זיין נאמען זאל אויסגעמעקט ווערן, ער דארף יעצט האבן א רפואה ער זאל. פייגערן ווי א הונט אין די גאס. ס'דא א בחור וואס האט זיך גענומען דאס לעבן ווייל דער שייגעץ האט אים נישט געלאזט קומען פארויס מיט פיר פינף יאר צוריק. ער איז א רשע מרושע, ס'איז אן ענגלישער הונט, א קאלט בלוטיגער מערדער. מ'האט אים געברענגט אויף לעיקוואוד און ער איז געווארן דער צדיק הדור. מ'טאר שוין נישט רעדן אויף עניוועי. יעצט איז דא נאך א זאך, אונז טוהמער אזויפיל. פארשמיצן דעם נאמען איד, ווען ברסלב איז דאך פארשמיצט אין אלע גאסן היינט, יעדער זאגט ברסלב קוקטס אן ענקער רב ווי ער לויפט, אבער למעשה איז דא נאך א זאך, אזוי ווי מען זעט די רבנים זענען נישט ערליך, זיי האבן אריין געלייגט ווידיאוס אין פרויען מקווה'ס, איר ווייסט נאך די מעשה מיט פרוינדעל, איז דא יעצט א גאנצע גרופע פון פרויען וואס זיי סוען די איזרעילי ראבינאט, און זיי זאגן אז זי וויל נישט ס'זאל זיין מער קיין קוקערן צו די מקווה, על כל פנים וואו זיי גייען ווילן זיי נישט ס'זאל זיין דארט, קיינער זאל זיי נישט פרעגן ווי וואס ווער און ווען, קיינער זאל זיי נישט בודק זיין חציצות און חפיפות, און זיי קומען אריין מיט זייער ערנסטע טענות, למשל ס'דא א פרוי וואס זי קומט מיט האר, יא, איר מאן לאזט זי גיין מיט האר, ביי איר מאמע איז מען געגאנגען מיט האר, און. בדרך כלל, ס'איז דא א גרויסע פראצענט, איך זאל זאגן מסתם פופציג, זעכציג, זיבעציג פראצענט פון פרויען וואס גייען מיט האר ביי יאר צו לענגער אביסל, אפילו די סאטמארע ווייבלעך גייען שוין היינט מיט האר, מעיקאפ און האר, זיי האבן עס אויך אדאפטעד. עניוועי, זאגט א פרוי, האבן זי נישט געלאזט גיין אין מקווה, ווייל די פרוי האט געזאגט דיינע האר זענען צו לאנג. זאגט זי, זיי נישט ברוגז, איך פרעג דיך נישט וואס צו טון, דו ביסט נישט מיין רב, דו ביסט בסך הכל א קוקערן. קיצור, דאס איז איינמאל חמור געווען, און דאס אלעס קומט די רבנות זאגט דאס אלעס קומט ווייל מען זעהט ווי פאלש די רבנים זענען, מיט אנדערע ווערטער די פרוי הייבט אן צו זעהן אז מען הייסט איר גיין מיט א קורצערע האר און נישט ווייל ס'איז דא א הלכה, באמת איז יא דא, אבער זי הייבט אן צו טראכטן ווער ווייסט וואס די רבנים וואט אר דעי אפ טו עגען, צו מען לאט נישט גיין מיט די האר אזוי לאנג, צו מען לאט נישט, מען מוז באקוקן חפיפה עיון הגוף, דער אמת איז מען דארף עס טוהן, על פי הלכה דארף מען עס טוהן, אבער זיי הייבן אן צו טראכטן ווער ווייסט צו דאס איז נישט קיין לעסביען פרוי. זי פאצקעט, אמאל האט מען געוואוסט א פרוי טאטשט א פרוי איז נישט עק וועלט, היינט איז דאך דא די געי און לעסביען, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס סאו יעצט דארט אין די גאווערמענט, איז די גאווערמענט שרייט אז די דזשעי טי עי, דאס איז די דזשואיש טעלעגראף אסאסיעישאן, זיי זאגן אז ס'איז געקומען דרײַצן פרויען קאמפלעינען צו בג"ץ, קעגן וואס ס'גייט פאר אין די מקווה'ס, און מען זעהט אז רוב קאמפלעינטס איז, אזוי זאגן די רבנים, ווייל די מענער, דאס הייסט די אידישע מענער מיט די פרויען האבן פארלוירן די טראסט צו רבנים. וויל איך פרעגן, וואלט איינער געטראסט א רב היינט ווען ער האט געהערט ער האט געוואוינט מיט א שוועגערין? וואלט איינער געלאזט אים זיין מוהל? לאמיר שוין זאגן די פרוי וועם ער האט גערעיפט, אקעי זי איז מותר לבעל לאמער זאגן, כ'ווייס נישט לאמער זאגן, אבער א מוהל טאר ער שוין זיכער נישט זיין, איז למעשה דער עולם האט אנגעהויבן צו פארלירן דעם טראסט אין די רבנים, און איינמאל אז דאס איז געשען איז ביטער ווי א גאל, און דאס האב איך ענק אייביג געבעטן רבנים, שטויסט נישט אין קיינעם און זענטס נישט אזוי שטארק, דעמאלטס זאלן זיי האבן זיי האבן אריינגעשטויסן אין מיר, האב איך געזאגט די סוף גייט זיין א מלחמה ווייל איך גיי דאס נישט צוקוקן, און יעצט ווילטס מיך אונטערברענגען ווען איך האב ענק גארנישט געטון קיין שלעכטס, איז עט די ענד אוו די דעי. וואס גייט געשעהן איז אז איך גיי ענק צוריק שטויסן, נאר וואס האט עטס געהאלטן אז מיין שטויס איז נישט אזא גרויסער שטויס ווי ענק, אבער ליטל דיד יו נאו אז דער סרול האגער המצרי האט שוין געזאגט פאר אפאר מענטשן, וויאזוי האט ער פארזעהן אז נחום ראזנבערג קען אים אזוי ביטער צוריק שטויסן? ער פארלירט די גאנצע רביסטעווע? ער גייט נישט האבן גארנישט? סאו דאס איז וואס ס'גייט אביסל פאר. אין די אידישע וועלט, איך האב עס ענק געוואלט איבערגעבן. יעצט, כ'רעד די וואך אז מען דארף זיין ערליך בין אדם לחבירו, וועגן דעם איז חרוב געווארן די בית המקדש. מען דערציילט איינער וואוינט מיט חזקאל תשעה באב, חזקאל טייטלבוים אין איין הויז, זאגט ער ער לאזט נישט אראפפלאשן שבת דעם טוילעט ווייל ער האט מורא ס'עט גיין ביז חוץ לתחום. דער מאנטיווידעא רב זכר צדיק לברכה האט אין קאנטרי אויך טאקע נישט געפלאשט וועגן דעם, אבער דארטן איז די מינוט ס'גייט אראפ פון די פראפערטי איז עס חוץ לתחום. דא אין ניו יארק. ברוקלין האסט דו מורא ס'וועט גיין די פלאש וועט גיין ביז חוץ לתחום? וויל איך דיר זאגן האב איך יענעם געזאגט יעדן שבת איז ביי אים תשעה באב יעצט עונת תלמידי חכמים איז מליל שבת לליל שבת האט דיר דער אייבישטער צוגעשטאפט אז דו זאלסט נישט דארפן ליל שבת לליל שבת ווייל ס'איז געטוהן אינמיטן די וואך ס'שטייט בכלל ווען איינער וואוינט מיט אינמיטן די וואך ע"פ זוהר דאס ע"פ קבלה ס'איז נישט אויף די אינגעלייט געזאגט געווארן חלילה איך זאג אינגעלייט פרעגן מיך וויפיל מאל זאלן וואוינען מיט די ווייב זאג איך לאמיך דיר זאגן. נארמאל, אז דו ביסט א נארמאלער אינגערמאן איז גענוג צוויי מאל ביסט שנה ראשונה און ס'פארגלוסט זיך דיר דריי מאל א וואך, וועל איך דיר אויך גארנישט זאגן. הגם אין בעלז האט נישט געלאזט שנה ראשונה אינגעלייט זאלן דאווענען פארן עמוד, ווייל מען האט געוואוסט אז זיי טויגן נישט, ונשים עד נופך, ס'איז נישט וויכטיג, אבער מען קען נישט יענעם זאגן וויפיל מאל א וואך ער זאל אהער צו אהין. עניוועי, די שולחן ערוך שטייט ווען איינער האט געזען הסתכלות אסירה און ער וויל זיך וועגן דעם בארואיגן זיין יצר הרע, הגם ס'איז נישט ממידת חסידות, אבער אויף דעם איז אויך דא. א קבלת שכר. סאו ער האט געהאט א שלעכטן טאג און ס'אריינגעקומען אין אפיס איינער זעהן גוט אויסגעשמעקט און האלב אויסגעשניטן, נו, דארף ער האבן דאס ווייב. כ'קען נישט זאגן וויפיל מאל יא וויפיל מאל נישט, אבער אין זוהר שטייט ווען איינער וואוינט אין די וואכן, נישט אום שבת, הייסט עס אזוי ווי ער איז א בועל כלתו, ער וואוינט מיט די שניר,

יעדער רב פארציילט עס מיר, דו ווייסט נישט ווען די גאנצע שטאט וועט דיך נאך ארויסטראגן דא פון שטאט אזוי ווי מען האט מיך ארויסגעטראגן, נאר דער חילוק איז אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט פאר פפוס בן יהודה, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטלים, shame on you רבנים. עניוועי, די רעסט וועט קומען מערצעשעם מיטוואך ווייל דינסטאג איז נישטא קיין קאורט, אבער ס'וועט זיין א געהעריגער שיעור וועגן תשעה באב אויף קעסטל איינס, דאס איז נאר אלץ צוגעלייגט.